ב' חלקים משיחת אור לכ' תשרי תשמ א. איז דאס יוסף הצדיק וואס כשמו כן הוא ווערט ער אנגערופן בשם יוסף, דערפאר וואס דאס איז א ענין של הוספה ווי דער פשטות פון דעם נאמען, בפרט נאך ווי ער אפגעטייטשט אין חומש גופא. א פארוואס האט מען א נאמען געגעבן יוסף על ידי רחל, ווארום בשעת ער ווערט געבארן איז שוין דא די הבטחה, די בקשה, און צוזאמען דערמיט די הבטחה, אז יוסף לי השם בן אחר, וואס בפשטות איז דאס אז ס'ווערט זיך געבארן דער זון, איז דאס אבער אזא מין זון, וואס אט גלייך מיט דעם צוזאמען גייט די תפילה ובקשה און דער מילוי הבקשה אז ער ברענגט מיט זיך א בן אחר נאך א זון, וואס דאס איז דאך עיקר ענין השמחה איז דאך אויף פורץ זיין גדרים, ביז וואנעט ווי מען זעט עס אויכעט בפשטות אין וואס זעט מען אז ער איז באמת שמח אז ער גייט ארויס פון זיך. און איז מצרף צו זיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והגר אשר בש והלוי והגר אשר בשעריך, ווי ס'שטייט זיך אין פארשידענע ערטער בנוגע צו שמחה, און ווי דער רמב ם איז דאס מפרש אז דווקא דעמאלט איז דאס א אמת'ע שמחה, ובפרט נאך ווי דער צמח צדק ברענגט ארויף דעם אפטייטש פון יוסף לי השם בן אחר, אז דאס איז אזא מין בן וואס ער ברענגט מיט זיך א הוספה פון נאך א בן, און ווי ווערט דער צווייטער בן, איז דאס וואס ער מאכט פון אחר מאכט ער א בן, אט דער וואס פריער איז ער אחר לאביו שבשמים. מאכט ער פון אים א בן, וואס דעמאלט איז דאך פארשטאנדיג די שמחה גדולה ביותר, ווי עס איז מבואר בנוגע צו די ענין פון א בעל תשובה, אז צדיקים גמורים, צדיקים, אפילו צדיקים גמורים, איז דאס בדוגמא פון א בן, וואס ער איז כל ימיו בבית המלך, ומתנהג כפי רצון המלך, איז דאך פארשטאנדיג אז דער מלך האט פון אים תענוג ושמחה וכו', אבער תענוג תמידי איז נישט דער אמת'ער ענין התענוג, און שמחה תמידית איז אויך נישט די אמת'ער ענין השמחה, מה שאין כן א בן וואס ער איז געווען אין גלות, און אין גלות אין שינוי עם ולשון ווי ער איז מבאר אין כתר שם טוב תורת הבעל שם טוב, אז ס'קלעבט זיך צו פון דער גאס און פון די חיצוניות העולם, קלעבט זיך צו אויך צו א אידן וויבאלד אז ער געפינט זיך דארטן און ער דארף זיך מאכן פון דעם אחר, פון רשות הרבים דארף ער מאכן א רשות ליחידו של עולם, דעם אמת'ן רשות היחיד, איז דאך אט דעמאלט המברר.

איז אז מלבושי אגאלתי געפינט זיך דער אייבישטער אין רחוב של בורסקי, ווי ער זאגט אין זוהר סוף פרשה בחוקותי וואס דעמאלט ווערט מלבושי אגאלתי, ס'ווערן לבושים פון גלות, ס'זעט זיך נישט אן אלוקות בגלוי ווי ס'איז געווען בזמן שבית המקדש היה קיים. וואס עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש און מ'האט עס געזען בעיני בשר אלוקות בגלוי ווי אזוי טבע ווערט אויפגעהויבן אז אין עניינים טבע זעט מען ווי אזוי דאס איז נס, ארים ניסי על ההרים אויפגעהויבן העכער פון טבע ביז אפילו אז על ההרים איז דאס אויכעט ניסי על ההרים מה שאין כן משחרב בית המקדש וואס אט דעמאלט אותותינו לא ראינו ואין איתנו יודע עד מה איז דאך אלוקות פארדעקט און טוט זיך אן אין לבושי אגאלתי אין לבושים פון גלות וויבאלד אז צדיקים דומים לבוראם. וואס דאס שטייט דאך בנוגע צו יעדער אידן וואס כל ישראל ווערן דאך אנגערופן בשם צדיקים, און ווען עס גייט כלשון הכתוב ועמך כולם צדיקים, אט אזוי איז אויכעט ביי יעדער אידן האט מען אים געשיקט די נשמה זיינע מאיגרא רמא לבירא עמיקתא,

מ'גיט אים אבער א גוף קדוש, און מ'גיט אים א שליחות קדושה, אז ער זאל מאכן דווקא אין עולם הזה התחתון, א דירה לו יתברך בתחתונים, און ווי ער טייטשט אפ אין תניא, אז דערהערנדיג אז מ'האט אזא מין שמחה, אזא מין שליחות, שנעשה אושפיזיכן לגבורה, אויך איז דער לשון פון פיזן איז אָטאָ דעמאָלט, ווי ער ברענגט דאָרט די משל און די דוגמא, סאַראַ שמחה גדולה ס'איז ביי אים, אַז ער האָט אָט די שליחות, נאָך איידער ווי ער האָט אָנגעהויבן ממלא זיין דערפון גופא, וואָס דער אייבערשטער האָט אים אויסגעקליבן, און פאַרלאָזט זיך אויף אים, אַז ער וועט אָט זיכער ממלא זיין די שליחות, און זאָגט אים, אַז דער אייבערשטער האָט אָפּגעפסקנט בתורתו, אז שלוחו של אדם כמותו גייט מיט אים מיט דער חלק אלקה ממעל ממש, און ווי דער בעל שם טוב ברענגט פון רב סעדי' גאון, און געבראכט כמה פעמים אין די דרושים פון דעם רבי'ן נשמתו עדן, וואס מארגן איז זיין אושפיז פון די חסידישע אושפיזין, אז והעצם כשאתה תופס בחלקו איז אתה תופס בכולו, און אין דעם חלק אלוקה ממעל ממש האט מען דעם גאנצן עצם, וואס דערפון איז פארשטאנדיק אז פון דערפון אליין שטייט ער אין א שמחה גדולה ביותר, ובפרט נאך אז ער האט אנגעהויבן ממלא זיין די שליחות, און האט געזען אז חפץ השם בידו מצליח, ווי ס'שטייט בנוגע צו יוסף'ן, אז זייענדיג אין גלות מצרים, וואס דאס איז דאך די התחלת פון כל הגליות, ביז וואנעט אז כל המלכיות נקראות על שם מצרים שהם מצירים על שם שהם מצירים לישראל מלשון מצרים. איז בשעת ער איז געווען בבית אדוניו האט ביי אים מצליח געווען אז כל אשר הוא עושה איז השם מצליח בידו, נוסף אויף דערויף וואס ער איז מצליח אין די עניינים פון תורה ומצוותיה איז כל אשר הוא עושה איז כל מעשיך לשם שמים. במילא קומט אויכעט ארויס די ברכה פון דעם אייבערשטן, און די ברכה אין אן אופן של הצלחה, וואס דאס איז דאך נאך מערער ווי ברכה סתם אין כל אשר הוא עושה, אפילו אין זיינע עניינים הכי גשמיים והכי פשוטים, וואס דערווייל איז דאס נאך ענייני רשות, מער ניט ווי לשם שמים, אדער אפילו ווי ער ברענגט אראפ אין תניא אוכל סתם איז שוין אין דערויף דא הצלחה מרובה, וואס דאס איז נאך מערער ווי ברכה, וואס ווי דארט האט זיך דאס אנגעהויבן דער ערשטער ביי וועמען דאס איז געווען בפועל אין גלות איז דאך דאס געווען ביי יוסף'ן,

איז א זיכערע זאך אז כל אשר הוא עושה אדושם מצליח בידו,